איתיביה אביי, האט אביי געפרעגט א קשיא רבה'ן, דו רבה זאגסט ביי א ספק צו ס'איז געווארן אויס צרת ערווה צו נישט, ביי ספק גירושין, ספק קרוב לו ספק קרוב לה, מעג זי חתונה האבן לשוק אן חליצה. ווייל כ'האב מורא אם אתה אומר חולצת מתייבמת. מיר האבן געלערנט נפל הבית עליו ועל בת אחיו. ראובן און שמעון, צוויי ברידער פון איין טאטן. ראובן האט געהאט פאר א פרוי שמעון'ס טאכטער, און ער האט געהאט נאך א פרוי. איז אראפגעפאלן די הויז אויף ראובנ'ן, און אויף שמעון'ס טאכטער וואס זי איז די פרוי פון ראובנ'ן. ואין ידוע, און איך ווייס נישט, איזה מהם מת ראשון, ווער ס'איז פריער געשטארבן. אויב פריער איז געשטארבן ראובן, דארף די צרה נישט האבן קיין חליצה, איז דאך א צרת ערווה. אויב פריער איז געשטארבן די טאכטער פין שמעון'ען איז דאך נישט קיין צרת ערווה, האמער דאך געלערנט אין דער משנה וכולן אם מתו עריות, אז די עריות זענען געשטארבען פאר די מענער, איז צרותיהם מותרות, איז דער דין צרתה חולצת, די צרה דארף מען געבען חליצה, זי ווערט נישט געפטר'ט וועגען צרת ערווה, ווייל קען זיין אז בתו של שמעון איז פריער געשטארבן, נאכדעם איז געשטארבן ראובן, איז דאך די ערווה געשטארבן פאר די מאן, איז דאך די צרה'ס מותר, ולא מתייבמת, די צרה טאר מען נישט מייבם זיין, קען זיין אז פריער איז געשטארבן ראובן, נאכדעם איז געשטארבן די ערווה די טאכטער פון שמעון'ען, איז זי דאך צרת בתו, אמאי פארוואס זאל מען דא אויך געבן חליצה? הכא נמי נימא, זאל איך דא אויך זאגן די זעלבע זאך? אשה זו בחזקת היתר לשוק עומדת, די פרוי איז געווען בחזקת היתר לשוק, אויב ראובן ס'איז געשטאנען אויף דעם אז אויב ראובן שטארבט וועט די צרה זיין מותר לשוק ווייל זי צרת ערווה, ומספק אתה בא לאוסרה, דו ווילסט איר אסר'ן מכח ספק אל תאסרנה מספק, קען איך נישט אסר'ן מכח ספק. וכי תימא וועסטו וועלן זאגן הכא נמי לחומרא אז מצד הדין מעג די צרה חתונה האבן לשוק אן חליצה נאר כ'בין מחמיר, חומרא דאתי לידי קולא הוא, פין דער חומרא קען דאך אמאל ארויסקומען א קולא שאם אתה אומר חולצת, פין דעם וואס איך זאג די צרה דארף האבן חליצה וועלן מענטשן מיינען אז פריער איז געשטארבן די ערווה, וועט מען קומען זאגן מתייבמת אז מ'איז מייבם די צרה, און די צרה קען דאך זיין די צרת ערווה, אפשר איז ער פריער געשטארבן. זע איך דאך, איך רעכן זיך נישט, כ'האב נישט קיין מורא אם אתה אומר חולצת מתייבמת. ענטפערט די גמרא, גירושין דשכיחא גזרו בהו רבנן, גירושין וואס איז שכיח האבן די רבנן גוזר געווען, די רבנן האבן געזאגט אז ספק גירושין א ערווה זאל די צרה נישט באקומען חליצה, ווייל אויב איך זאג חולצת איז מתייבמת, מפולת דלא שכיחא, מפולת וואס איז ניט שכיח, לא גזרו בהו רבנן, האבן די רבנן נישט גוזר געווען. מילתא דלא שכיחא, האט מען נישט קיין מורא אז ס'וועט פון דעם ארויסקומען א מכשול. אי נמי, א צווייטן חילוק קען איך דיר זאגן, גירושין דקיימא ערווה, ביי גירושין די ערווה איז דא, דקא מוכח, און ס'ווייזט אויס, אלע זעען, אלע ווייסן אז זי איז געווען צרת ערווה.

זאגן מיר דארטן אז מען זאל נישט געבן קיין חליצה אויך, אם אתה אומר חולצת וועט מען זאגן מתייבמת, אבער מפולת, מי קמו בהו רבנן במפולת, די מענטשן וועלן זאגן וויילע מען גיבט חליצה ווייל די רבנן ווייסן די מפולת אז זי איז געשטארבן פריער, דעריבער וועט מען קומען מייבם זיין, די מענטשן וועלן וויסן אז די דאס וואס מען גיט חליצה דאס איז נאר מכח ספק. רשי פרעגט די גמרא, וגבי גירושין מי לא תנן, האט מען דען נישט געלערנט ביי גירושין אזוין ספק גירושין, ספק קרוב לו, ספק קרוב לה, גיט מען חליצה, והתנן מיר האבן געלערנט. היתה עומדת ברשות הרבים, די פרוי איז געשטאנען אין רשות הרבים וזרקו לה און ער האט איר געווארפן דעם גט, קרוב לה, אז דער גט איז געפאלן נאנט צו איר, מגורשת, איז זי געגט קרוב לו אינה מגורשת, די גט איז געפאלן נאנט צו אים איז זי נישט געגט. מחצה על מחצה, די גמרא איז דארט מפורש וואס מיינט מען מחצה על מחצה, וואס מען מיינט קרוב לו קרוב לה, נאר דער עיקר איז אז ס'איז א ספק צו די צו די גט איז א גט צו נישט. מגורשת ואינה מגורשת, זי געגט און זי נישט געגט. ואמרינן, טוען מיר פרעגן, למאי הלכתא, חתונה האבן טאר זי דאך נישט. הייסט דאך עס אז ס'איז אינה מגורשת. לגבי וועלכן דין זאגן מיר מגורשת? דאי כהן הוא, אויב דער מאן וואס האט געווארפן די ספק גירושין איז א כהן, אסורה ליה, איז זי אסור צו אים. אפשר איז זי שוין א גרושה.

ענטפערט די גמרא, הא איתמר עלה, ס'איז געווארן געלערנט אויף דער משנה וואס שטייט דארטן היתה עומדת ברשות הרבים, רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו, רבה און רב יוסף זאגן ביידע, הכא בשתי כיתי עדים עסקינן, ס'רעדט זיך ס'איז געווען צוויי כיתות עדות, אחת אומרת קרוב לה, איין כיתה זאגט אז דער גט איז געפאלן, קרוב לה איז זי געגט,

וואס מיר זאגן א ספק גירושין שטעל איך אפ די חזקה און די צרה מעג חתונה האבן לשוק אן חליצה בכת אחת אז ס'איז געווען איין כיתה, איין עדות זאגט קרוב לה און איין עדות זאגט קרוב לו דהוה ליה ספיקא דרבנן ביי קידושין וואס האט א חזקת היתר ליבם. צוליב דעם עד אחד וואס ער זאגט קרוב לה בין איך נישט מוציא פון די חזקה, גיט מען דאך חליצה, איי מתייבמת, תתייבם ואין בכך כלום, אבער ביי גירושין אז ווייל עס איז דאך נישטא קיין גאנצע עדות וואס די עדות זאל זאגן אז זי איז נישט געווארן גע'גט, צי עדות זאלן זאגן זי איז יא געווארן גע'גט? ס'איז דאך נאר דא עד אחד, שטעל איך אפ די חזקה און מען דארף נישט האבן קיין חליצה, ווייל אם אתה אומר חולצת מתייבמת, ווייל דארט איז דאך דא די חזקה אז ס'איז יא צרת ערוה. פרעגט די גמרא, וממאי דמתניתין דהכא בכת אחת, פון וואנעט ווייס איך אז אונזער משנה איז בכת אחת. אפשר רעדט זיך אונזער משנה בשני כיתי עדים און דאך גיט מען חליצה. ענטפערט די גמרא, דומיא דקידושין. גירושין ווען ער זאל לערנען וואלט ער עס געדארפן זיין גלייך צו קידושין. מה קידושין בכת אחת? אף גירושין בכת אחת, און נישט די טייטש אף גירושין ער לערנט גירושין, ער לערנט דאך נישט גירושין אין דעם פאל, נאר אויב גירושין ער זאל לערנען וואלט איך עס געדארפן זיין גלייך בקידושין, דעריבער לערנט ער עס נישט גירושין. פרעגט די גמרא, וקידושין גופייהו ממאי דבכת אחת, פון וואנעט ווייס איך אז קידושין רעדט זיך בכת אחת? דילמא בב' כיתי עדים, אפשר בב' כיתי עדים, דאך זאגן מיר חולצת, ענטפערט די גמרא, אי בב' כיתי עדים, אויב ס'זאל זיך רעדן צוויי כיתי עדות, תתייבם ואין בכך כלום, וואלט מען געמעגט מייבם זיין ואין בכך כלום, ווייל כ'וואלט געשטעלט אויף די חזקה אז מ'מעג איר מייבם זיין, די חזקה איז דאך ס'איז מיר א ספק צו די קידושין יא קידושין צו ניט, וואלט איך געשטעלט אויף די חזקה אז זי איז א פנויה. פרעגט די גמרא, קיימי עדים וקאמרי קרוב לה, צוויי עדות זאגן אז די קידושין איז געווען קרוב לה, און דו זאגסט דאך בשתי כיתי עדים, איז עס ספיקא דאורייתא. ואת אמרת תתייבם ואין בכך כלום, קאנסטו זאגן מ'זאל איר מעגן מייבם זיין? ותו נאך איך דארף פרעגן בשתי כיתי עדים נמי ספיקא דרבנן היא, אפילו ביי צוויי כיתי עדות איז אויך ספיקא דרבנן. דאמרינן ווייל איך זאג אוקי תרי לבהדי תרי, איך שטעל צוויי עדות קעגן די אנדערע צוויי, איז גלייך ווי כ'האב גארנישט קיין עדות, ואשה אוקמה אחזקה, און איך שטעל די פרוי אויף די חזקה, פריער, איידער ס'איז נולד געווארן, איידער מ'האט געווארפן צו איר די קידושין, איז זי געווען פנויה, איז זי יעצט אויך א פנויה, און די אנדערע נישט צרת ערווה. מידי דהוה אנכסי דבר שטיא, די זעלבע זאך ווי די פעלדער פון בר שטיא, דער דין איז א מענטש וואס עתים חלים, אנדערע מאל איז ער געזונט, ועתים שוטה, אנדערע מאל איז ער א שוטה, דאס וואס ער טוט ווען ער איז געזונט, ער פארקויפט עפעס, ער קויפט עפעס, איז דער מקח דער ממכר א גוטער מקח, אבער דאס וואס ער טוט ווען ער איז א שוטה, איז אין מעשה שוטה כלום, איז געווען א מעשה, דבר שטיא זבין נכסי, ער האט פארקויפט פעלדער,

להדי תרי, איך שטעל אוועק צוויי אנטקעגן די אנדערע צוויי, וארעא אוקמא בחזקת בר שטיא, און די פעלד שטעל איך אוועק בחזקת בר שטיא, איידער ס'איז נולד געווען דער ספק אין וועמעס רשות איז געווען די פעלדער פון די בר שטיא, זאל עס יעצט ווידער אויך זיין, זעה איך דאך פון דעם אויף אז תרי תרי שטעל איך צוויי קעגן צוויי און איך גיי נאך די חזקה. רש י ברענגט אראפ א צווייטן פשט וואס די גמרא זאגט אי בשתי כיתי עדים תתייבם ואין בכך כלום, איז דאך אינ'אמת'ן רש י'ס פשט איז זייער שווער, ווי תוספות פרעגט די קשיא, וואס איז געווען די הווא אמינא צו זאגן אי בשתי כיתי עדים תתייבם ואין בכך כלום? איז דער צווייטער פשט איז אזוי, אי בשתי כיתי עדים, וואלט איך דען פריער געזאגט ביי ספק קידושין תתייבם ואין בכך כלום, וואלט איך דען אזוי א געזאגט אז ס'דא עדות און זיי זאגן קרוב לה און זי איז מקודש און זי ווערט א צרת ערווה, וואלט איך געזאגט תתייבם? מוז איך זאגן אז ס'איז דא איין כיתה, און ווייל עס איז נאר דא איין עדות וואס ער זאגט קרוב לה, דעריבער שטעל איך די צרה אויף חזקה אז מען מעג אים מייבם זיין. רש י פרעגט אויף דעם אבער, ווער האט געזאגט תתייבם ואין בכך כלום פריער האט ער עס דאך אליין געזאגט? ברענגט ער א ראיה פון דעם וואס ער האט פריער אליין געזאגט, דאס איז דאך נישט א סדר, דעריבער לערנט רש י דעם פשט וואס מיר האבן פריער געלערנט. אבער תוספות פרעגט אויף רש י'ס פשט, וואס איז געווען די הוה-אמינא צו זאגן אז אויב זאל זיך רעדן בשתי כיתי עדים ביי ספק קידושין וואלט איך געזאגט תתייבם ואין בכך כלום? פארוואס? וואס ווען ס'דא איין כיתה עדות בין איך מחמיר אז מען דארף געבן חליצה ביי ספק קידושין, און ווען ס'איז דא צוויי כיתי עדות זאל איך זאגן תתייבם ואין בכך כלום? וואס איז די הוה אמינא געווען אז בשתי כיתי עדים זאל מען גיכער מעגן מייבם זיין די קשיא? אלא אמר אביי, האט אביי גענטפערט, יגיד עליו עס זאגט אויף אים רעו זיין חבר, תנא בקידושין ער לערנט נאר ביי קידושין.

אז דאס וואס שטייט אין דער משנה ביי קידושין איז ביי גירושין אויך דער זעלבער דין. דאס וואס שטייט ביי גירושין איז ביי קידושין אויך דער זעלבער דין. מאי זהו דקתני? שטייט זהו ספק קידושין, זהו ספק גירושין, ווייזט אויס זהו, נאר דאס איז אז דער ספק איז פארהאנען וואס חולצות ולא מתייבמות, אבער אנדערע זאכן איז נישט אזוי דער דין, זע איך דאך פון דעם, איך זאג נישט יגיד עליו רעו. אלא אמר רבא, האט רבא אזוי געזאגט, כל שיש בקידושין יש בגירושין. דאס וואס איז פארהאנען ביי קידושין, א ספק, למשל ספק קרוב לו ספק קרוב לה, דאס איז אויך פארהאנען ביי גירושין. ויש בגירושין, און ס'איז דא זאכן וואס ביי גירושין האט עס דעם דין ווי א ספק, וואס חולצות ולא מתייבמות, למשל די ג' גיטין, מה שאין בקידושין, ביי קידושין איז דאס נישט פארהאנען דער דין, אז כ'זאל זאגן חולצות ולא מתייבמות, ממילא איז גוט דער זה וואס שטייט ביי קידושין, ביי קידושין שטייט זהו ספק קידושין. א ספק קידושין וואס זאל זיין חולצות ולא מתייבמות איז נאר פארהאנען אין דעם פאל, ספק קרוב לו ספק קרוב לה. מער נישט. איי וואס איז די טייטש ביי גירושין, זהו ספק גירושין? מיר זאגן דאך נישט בלויז דער ספק איז דא ביי גירושין חולצות ולא מתייבמות, נאר דאס וואס מ'לערנט ביי קידושין גייט אויך אן ביי גירושין. וזה דגירושין, לאו דווקא, דאס איז נישט דווקא, אלא משום דתנא זה בקידושין, תנא נמי זה בגירושין, ווייל ביי קידושין לערנט מען זה, לערנט מען ביי גירושין אויך זה. וזה דקידושין למעוטי מאי, דאס וואס שטייט נאר ביי קידושין נאר דאס איז א ספק, אבער אנדערס נישט, וואס גייט ער ביי ממעט זיין? למעוטי זמן? ער גייט מיר ממעט זיין זמן, דליכא בקידושין, דארטן ווי דער חסרון איז פון זמן, וואס ביי קידושין איז נישט דא דער פסול, ווייל ביי קידושין האט מען נישט מתקן געווען קיין זמן. תוספות קלערט דא א שאלה, ווי וועט זיין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים צי דאס העלפט ביי קידושין אדער נישט, ווייל עס דארף דאך נישט זיין קיין זמן, וואס דארף איך האבן עדות? לכאורה פארוואס זאל עס נישט העלפן? ווייל מיר האבן דאך א כלל אין דבר שבערוה פחות משניים, וואס איז דאס בעסער אז איינער מקדש א אישה בינה לבין עצמה, ער ווייסט ער האט איר מקדש געווען, זי ווייסט ער האט איר מקדש געווען, ביידע זענען מודה, איז אין חוששין לקידושין, ווען ס'איז דא א דין עס מוז זיין עדות. אויב אזוי וואס איז די הוה אמינא צו זאגן עס זאל יא גוט זיין? ווייל ויצאה והיתה גלייך איך צו קידושין צו גיטין, און ביי גיטין כאטש מיר זאגן אין דבר שבערוה בפחות משניים, דאך כתב בכתב ידו איז גוט מדין תורה, ווייל עס שטייט אין דער תורה וכתב אז דאס וואס ער שרייבט דאס ווערט גערעכנט ווי עדות. רש"י. פרעגט די גמרא און מפני מאי לא תקנו זמן בקידושין, פארוואס אין א גט האבן די חכמים געמאכט א תקנה אז מען דארף שרייבן אין גט דעם דעיט, דעם זמן ווען מען האט דאס געשריבן, ביי קידושין איז נישט דא קיין תקנה אז מען דארף שרייבן דעם זמן, פארוואס? הניחא דאס וועט זיין גוט למאן דאמר משום פירי ס'דא א מאן דאמר איינער וועלכע ער לערנט פארוואס האבן די חכמים מתקן געווען אז מען זאל שרייבן א זמן אין גט משום פירי כדי מען זאל וויסן פון ווען אהן איז דער זמן, דער זכות פון דעם מאן אין די פעלדער פון דער פרוי איז מער א נישט פארהאנען, ס'איז אזוי, ס'איז פארהאנען אזעלכע סארט נכסים וואס די פרוי ווען זי האט חתונה זי ברענגט עס אריין און דאס ווערט אפגעשאצט און די נכסים שאצט מען אפ וויפיל ס'איז ווערט און דאס באלאנגט צום מאן און ווען ער גט איר דארף ער איר געבן די ווערט וויפיל מ'האט עס דעמאלט אפגעשאצט דאס רופט זיך אן נכסי צאן ברזל. ס'איז דא נאך אלע פעלדער וואס זיי ווערן אנגערופן נכסי מלוג, נכסי מלוג, מלוג איז פון לשון אפפליקן, מ'טוט ווי מ'זאגט אפעסן, די נכסי מלוג ווערן ניט אפגעשאצט. נאר וואס דען, די פעלד אליין באלאנגט צו דער פרוי, און דער מאן עסט פירות. איז אויב ס'וועט נישט זיין קיין זמן אין גט, איז ער וועט איר גט'ן, און דערוויילע וועט ער נאך עסן די פירות, נאכער וועט זי מאנען, זי וועט נישט קענען באווייזן ווען דער גט איז געווען, ווען דער גט איז געווען קען מען באווייזן, נאר ער פארלירט דעם זכות צו עסן פירות נישט פון דער צייט ווען ער גיט איר דעם גט, נאר משעת כתיבה, דעריבער פארשטיי איך פארוואס אז מ'האט מתקן געווען א זמן נאר ביי גיטין נישט ביי קידושין, פארוואס? ווייל ביי גיטין דארף איך דאס האבן, אבער ארוסה, ביי קידושין ווערט זי דאך נאר אן ארוסה, ווייל דער סדר איז אמאל געווען מ'האט פריער מקדש געווען און א נאכדעם א יאר צוועלף חדשים ארום איז געווען כניסה לחופה איז צווישן צייט ווען ס'איז נאר אן ארוסה דעמאלט לית לה פירי האט דער מאן נישט קיין פירות ממילא דארף מען נישט נוגע ווען די קידושין זענען געוועזן דעריבער דארף מען נישט שרייבן דעם זמן בקידושין וואס איז טאקע דער טעם פארוואס אן ארוסה באלאנגט נישט צום מאן די פרס? לגבי אלע זאכן ווערט ער דאך שוין אנגערופן איר מאן לגבי די דינים וואס ווערט דערמאנט, נאר דער טעם פון די פירות איז, פארוואס האבן די חכמים געזאגט די פירות פון דער פרוי'ס פעלדער באלאנגען צום מאן, אז אויב זי וועט ווערן געפאנגען. איז אמאל געווען דער סדר געקידנעפט, ליגט דעריבער אויף אים א חיוב ער זאל איר אויסלייזן, איז ווען ליגט אויף אים דער חיוב אז ער זאל איר אויסלייזן, דאס איז נאר מזמן כתובה, ווען איז דאס נאר מזמן נישואין, מזמן חופה, אבער פריער ליגט דאך נישט אויף אים קיין חיוב איר אויסצולייזן, דאס איז איינס פון די תנאי כתובה, אויב אזוי קומט צו אים אויכעט נישט די פירות דעריבער נישטא קיין זמן, עה דאס איז זייער גוט לויט דעם מאן דאמר, אלא למאן דאמר משום בת אחותו, ס'דא איינער וועלכער לערנט פארוואס האט מען מתקן געווען א זמן אין גט משום בת אחותו, אויב איינער וועט האבן פאר א פרוי א פלימעניצע, מען מעג דאך, בת אחותו מעג מען דאך, און אויב זי וועט מזנה זיין און ער וועט זען די עדות קומען צו גיין עס קומען שוין עדות, וועט ער זיך גיין און ער וועט איר געבן א גט, און אז זי וועט שוין האבן א גט, כאטש אין אמת'ן האט ער געשריבן דעם גט ווען? נאך די עבירה, קומט דאך איר וואס? מיתה, אבער אויב אין גט איז נישטא קיין זמן, וועט זי טענה'ן אז זי איז געווארן גע'גט פריער, און אז זי איז געווארן גע'גט פריער, איז עס דאך נישט קיין אשת איש, קומט איר נישט קיין מיתה, ד האב מיר האבן מורא טאמער דער מאן וועט וועלן אויף איר באשיצן אויף זיין פרוי, פארוואס וועט ער איר וועלן באשיצן, ווייל ס'איז א שוועסטער'ס א טאכטער, דעריבער איז דא זמן. אויב אזוי ליתקין זמן, זאל מען אויך מתקן זיין א זמן בשטר קידושין אויכעט, ווייל אויב זי וועט מזנה זיין נאך די קידושין, וועט דער מאן טענה'ן, זי וועט טענה'ן אז זי איז געווארן מקודש שפעטער, וועט זיין א זמן, וועט מען דאס זען. ענטפערט די גמרא, דעריבער האט מען נישט מתקן געווען קיין זמן אין שטר קידושין, משום דאיכא דמקדש בכספא, ס'דא מענטשן זענען מקדש א פרוי מיט כסף, ואיכא דמקדש בשטרא, און אנדערע זענען מקדש מיט א שטר, לא תקון רבנן זמן, דעריבער האבן די רבנן נישט מתקן געווען קיין זמן, ביי א גט מוז דאך זיין א שטר, מאכט מען א תקנה מיט א זמן, עס זאל זיין א זמן אין שטר. אבער קידושין אנדערע בכסף און אנדערע אידן בשטר האט מען נישט געמאכט קיין זמן ווייל די מען זאגט נישט שטענדיג און וועט זיך עס ווי מען זאגט אפט אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי האט רב אחא בריה דרב יוסף געפרעגט רב אשי והא עבדא ווען איינער פארקויפט א עבד איז דאך אויך די זעלבע זאך, א עבד ווערט אויך קונה סיי מיט כסף סיי מיט שטר, דאיכא דקני בכספא, אנדערע זענען קונה מיט כסף, ואיכא בשטרא, און אנדערע מיט א שטר, ותקון רבנן זמן, זע איך דאך אז אזעלכע ערטער וואו וואס דער קנין גייט סיי בכסף סיי בשטר, האט מען מתקן געווען אז אויב בשטר זאל זיין א זמן, ענטפערט די גמרא, התם דארטן נאר ביי א עבד רובא בשטרא, רוב פארקויפן גייט מיט א שטר, הכא אבער דא ביי קידושין רובא בכספא, איז א רוב זענען מקדש א אישה מיט כסף. איבעית אימא דו ווילסט זיך דערענטפערן, משום דלא אפשר, צו שרייבן דעם זמן דעם דעיט אין שטר קידושין איז נישטא די מעגליכקייטן פארוואס היכי ליעביד ווי זאל מען טון איך וועל שרייבן דעם זמן וועל איך גארנישט נישט האבן קיין נוצן סייווי ביי וועם וואו זאל איך אוועק לייגן דעם שטר קידושין לינחה גבי דידה כ'על אוועק לייגן דעם שטאר ביי די פרוי מחקה ליה וועט זי גיין און זי וועט אפמעקן דעם זמן און זי וועט זאגן אז די זנות איז געוועזן פאר די קידושין. לינחה גבי דידיה, אויב כ'וועל עס אוועק לייגן ביי די מאן איז דאך אויך, פארדין איך דאך אויך גארנישט ניט, זימנין דבת אחותו, אז ס'אמאל בת אחותו, ומחפה עלה, וועט ער איר באשיצן, אדער ער וועט אויסמעקן דעם זמן, אדער ער וועט אינגאנצן באהאלטן דעם שטר קידושין, ער וועט זאגן זי איז נישט מקודש.

דארף איך דאס נישט האבן, אדער מען דארף נישט, אדער עס העלפט נישט, ואי לא, און אויב די עדות געדענקען נישט, נאר זיי וועלן האבן ביי זיך דעם שטר, און זיי וועלן זען דעם זמן קידושין, ווען ס'איז געווען, זימנין אנדערע מאל דחזו מכתבא, זיי וועלן זען פון כתב, ואתו מסהדי, און זיי וועלן קומען עדות זאגן, ורחמנא אמר, און די תורה זאגט, מפיהם, מען דארף עדות זאגן וואס מען ווייסט, ולא מפי כתבם, איז לשון גמרא איז אביסל שווער, זימנין דחזו, דאס ווארט זימנין אמאל וועלן זיי זען, חזו, זיי וועלן זען און זיי וועלן דאס עדות זאגן, מיט תוספות קען מען עס פארשטיין, תוספות איז מחלק, ווען די עדות זאגט עדות כ'האב אזוי א געזען אין שטר. געדענקען געדענקט ער נישט, נאר ער זאגט עדות איך האב דאס געזעהן אין שטר, דעמאלט איז נישטא דער חסרון מפיהם ולא מפי כתבם, נאר כ'האב נאר מורא אז דער עדות וועט עס זעהן אין שטר און ער וועט קומען צום בית דין וועט ער זאגן אז דאס איז עס, אז די עדות וועט ער דערציילן אז גלייך ווי ער געדענקט עס, און דעמאלט איז די עדות נישט קיין עדות. ער זאגט אזוי, אויב זיי זאגן עדות זיי האבן אזוי געזעהן אין שטר איז גוט געווען, ווייל ס'איז גלייך ווי זיי זאגן עדות אז זיי האבן געזעהן ס'איז נתקבל געווארן עדות ביי דעם בית דין, ווייל עדים החתומים על השטר איז גלייך ווי נחקרה עדותן בבית דין, כ'האב מורא טאמער זיי וועלן נישט עדות זאגן זיי האבן אזוי געזעהן אין שטר, נאר זיי וועלן עדות זאגן אויף דער מעשה גלייך ווי זיי געדענקען, און זיי געדענקען נישט נאר דורך דעם כתב, און דעמאלט קען מען נישט. פרעגט די גמרא, אי הכי, אז דו זאגסט אז מ'האט נישט מתקן געווען אין שטר קידושין קיין זמן, ווייל עס איז נישט דא קיין עצה ווי מ'זאל עס ביי וועמען עס זאל עפעס דינען, בגירושין נמי נימא הכי, ביי שטר גירושין וועט דען העלפן דער זמן, וועל איך עס אוועקלייגן ביי דער אישה דעם שטר גירושין, וועט זי גיין אויסמעקן דעם זמן,

אז זי איז שוין נישט קיין אשת איש, זי וויל דאך אז מען זאל באווייזן אז זי איז נישט קיין אשת איש, ממילא האט זי מורא לערנט רשי אפצומעקן דעם זמן, ווייל אויב זי וועט אפמעקן דעם זמן איז דאך פון דעם דער גרעסטער באווייז אז ווען זינתה אז זינתה האט זי פריער פאר די גירושין. תוספות, אזוי לערנט רשי, תוספות פרעגט אויף דעם פשט, אבער הכא דא אה לחובה דידה קאתי, דא דער שטר קידושין, קומט דאך אויף איר מחייב זיין, און אויב וואס וועט זי טון, זי וועט באהאלטן דעם שטר, אדער זי וועט אויסמעקן, וואס זשע וועט מען טון, מען וועט פסל'ן שטר קידושין, מען וועט זאגן אז עס איז נישט קיין שטר קידושין, דאס וויל זי דאך, זי וויל דאך צו זאגן אז זי איז נישט מקודשת. רשי. זאגט די משנה, ג' אחים נשואים ג' נוכריות, דאס האט נישט צו טון מיט קיין ערווה, דריי ברידער, ראובן שמעון לוי, יעדער איינער פון זיי האט א פרוי, און די פרויען זענען נישט קיין קרובישאפט, כעין נוכריות פרעמדע, נישט פון משפחה. ומת אחד מהן, ראובן איז געשטארבן, אז ראובן איז געשטארבן, קען ער גיין מייבם זיין שמעון, קען ער מייבם זיין לוי. ועשה בה השני מאמר, איז געגאנגען שמעון, ער האט נאך נישט מייבם געווען די פרוי פון ראובנ'ן, ער האט נאר געמאכט א מאמר, מאמר הייסט ער האט געמאכט קידושי כסף, איז דער דין אויב ומת אויב דער ראובן איז געשטארבן דער שמעון איז אויך געשטארבן ומת דער שמעון איז געשטארבן קומט יעצט אויס אזוי ווען שמעון זאל נישט געווען מאכן קיין מאמר און ער שטארבט קאן קומט צו גיין דער לוי און ער מייבם ראובן'ס פרוי און ער מייבם שמעון'ס פרוי ווייל ס'דאך צוויי יבמות וואס ס'קומען משני בתים. ווען שמעון זאל האט געווען מייבם זיין, איז דאך שוין אוועקגעגאנגען די זיקה פון ראובנען, פאלט צו לוי'ן צוויי יבמות פון שמעונ'ען, נעמט ער איינע און ס'ווערט געפטר'ט די אנדערע, אבער דא אויך איז דאך די זיקה פון ראובנען נאכנישט אוועקגעגאנגען, ווייל מען האט דאך איר נישט מייבם געווען, און עס קומט צו זיקה נאך אביסל זיקה פון וועמען? פון שמעון'ען, וואס שמעון האט געמאכט א מאמר, איז דער דין רופט זיך עס אן אשת שני מתים, ווייל זי איז די זיקה קומט אי פון ראובן'ען אי פון שמעון'ען, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות, גיט מען חליצה און מען נישט מייבם, ביידע, סיי די פרוי וואס לוי וואס שמעון האט געהאט געמאכט אין איר א מאמר, סיי די פרוי וואס לוי האט

פון צוויי ווייל דא איז דאך דא אויף איר די זיקה אי מכח ראובן'ען אי מכח שמעון'ען. רב שמעון אומר, רב שמעון זאגט אזוי אז דער ענין מאמר זאל אביסל מאכן א קנין דאס איז נישט פארהאנען. ס'איז אים א ספק צי מאמר איז גלייך ווי יבום. אז מען מאכט א מאמר איז זי שוין אוועקגעגאנגען די זיקה פון ראובנען, אדער מאמר טוט גארנישט ניט אויף, קומט איז זי דאך אלץ רבנס, און אויב איז נאך אלץ ראובן'ס קען מען דאך מייבם זיין, און אויב איז דער מאמר האט קונה געווען קען מען דאך אשת שמעון קען מען דאך אויך מייבם זיין, דעריבער זאגט ר' שמעון מייבם לאיזו שירצה, וועלכע ער וויל קען ער מייבם זיין, איז מאמר נישט קונה, און ער אויב ער איז מייבם די וואס מ'האט געמאכט א מאמר, איז ער מייבם אשת ראובן, איז מאמר יא קונה, איז דאס אשת שמעון, אבער וחולץ לשניה, די אנדערע שמעון'ס פרוי דארף ער געבן חליצה, ווייל קען זיין אז מאמר איז אינגאנצן נישט קונה, קומט דאך אויס אז ער האט מייבם געווען די בעלת מאמר אלס ראובן'ס פרוי, דארף ער דאך יעצט גיין מייבם זיין שמעון'ס, דעריבער גיט ער איר חליצה און מייבם זיין שמעון'ס קען ער נישט, פארוואס? ווייל אפשר האט מאמר איז יא קונה און שני יבמות ווען זיי קומען מבית אחד. איז איינע איז ער מייבם וועלכע ער וויל און די אנדערע גיט ער חליצה. רש"י. זיקת שני יבמין דכל זמן שלא כנסה זה כל זמן דער שמעון האט נישט מייבם געווען ראובן'ס פרוי עדיין זיקת ראשון עליה איז נאך אויף איר דא די זיקה פון ראובן'ען

וכי מיית, ווען שמעון שטארבט, לא הוה עלה, וואלט נישט געווען אויף איר, אלא זיקת שני, נאר די זיקה פון שמעונ'ען. אי נמי לא עבד בה מאמר, ווען דער שמעון זאל אינגאנצן נישט געווען מאכן קיין מאמר, איז דאך לא הוה עלה אלא זיקת ראשון, וואלט אויף איר נישט געווען נאר זיקת ראשון, קען ער דאך ווי מען זאגט מייבם זיין אפילו ביידע. קומט צו גיין רבי שמעון ער זאגט מייבם לאיזה שירצה, כדקתני טעמא בפרק שני בברייתא, זיי האבן געלערנט די טעם פון רבי שמעון אין צווייטן פרק אין א ברייתא, ער זאגט אזוי, אם מאמרו של שני מאמר, אויב דער מאמר פון שמעון'ן איז א מאמר, אשת שני בועל, איז דאך אויף איר נאר דא זיקה פון שמעון'ן. ואם אינו מאמר, אויב מאמר איז נישט קונה ס'איז אינגאנצן נישט קונה, איז די זיקה קומט נאר מכח ראובן'ען, אשת ראשון הוא בועל, וחולץ לשנייה, אבער די אנדערע מוז ער געבן חליצה. דחדא לא מפטרא בביאה דאידך, איינע ווערט נישט געפטר'ט מיט דעם וואס מ'איז מייבם די צווייטע, דילמא מאמר לא קני, קען זיין אז מאמר איז נישט קונה, והוה ליה איז דאס ב' יבמות הבאות מב' בתים, צוויי יבמות וואס זיי קומען מב' בתים, דעמאלט דארף מען דאך ביידע פטר'ן, איי ויבומי תרוייהו נמי לא, ביידע מייבם זיין קען מען אויך נישט, דילמא מאמר קני, אפשר מאמר איז יא קונה, והוה ליה ב' יבמות הבאות מבית אחד, איז צוויי יבמות וואס קומט מבית אחד, איז דאך דער דין אז נאר איינס איז מען מייבם, גמרא, פרעגט די גמרא, ואי זיקת ב' יבמין דאורייתא, דו לערנסט דאך דאס אפ פון א פסוק, ומת אחד מהם שעליה זיקת יבם אחד, אויב דאס איז א דין תורה, איז דעמאלט ווי מען זאגט, פאלט זי נישט ליבום, און אויב זי פאלט נישט ליבום, איז דאך דא איסור ערוה, איז דאך דא דער איסור פון אשת אח שלא במקום מצוה, אויב אזוי חליצה נמי לא תיבעי זאל מען נישט דארפן געבן קיין חליצה אויך, נישט די בעלת מאמר נישט די צווייטע, ווייל די בעלת מאמר פאלט נישט ליבום איז עס אשת אח שלא במקום מצוה, און די פרוי פון שמעון איז צרת ערווה. אלא זאגט די גמרא מדרבנן מדין תורה לערנט דער תנא קמא איז מאמר נישט קונה און מדין תורה איז דאס שתי יבמות וואס ס'קומען פון צוויי בתים און מדין תורה קען מען ביידע מייבם זיין דאך פארוואס האבן די רבנן געזאגט מען זאל ביידע נישט מייבם זיין? ווייל מענטשן ווייסן נישט. מענטשן מיינען אז מיט די מאמר איז זי געווארן די פרוי פון שמעון און אז מיט דעם איז ביידע מייבם גזירה האב איך מורא שמא יאמרו שמא יאמרו טאמער מ'וועט זאגן ב' יבמות הבאות מבית אחד וועט מען זאגן מתייבמות מ'איז מייבם. דעריבער האבן מיר געזאגט מען זאל זיי געבן חליצה. פרעגט די גמרא, אבער ונייבם לחדא ונחלוץ לחדא, זאל מען איינער מייבם זיין און איינער געבן חליצה, וועט דאך פון דעם גארנישט נישט ארויסקומען קיין מכשול, מען וועט זאגן צוויי יבמות פון בית אחד, איינער מייבם איינער חליצה, איז דאך נישט קיין מכשול. ענטפערט דאס פרעג איך אלץ. לויט דעם תנא קמא פרעגט ער, ווייל לויט די רבנן, ווייל לויט רבי שמעון אז זאג איך דיך טאקע אזוי, ענטפערט די גמרא, גזירה האב איך מורא שמא יאמרו טאמער מען וועט זאגן בית אחד מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ, מענטשן מיינען דאך אז ביידע זענען שמעון'ס פרוי און מ'איז איינע מייבם און איינער חליצה, וועט מען זאגן צוויי יבמות וואס ס'קומען פון איינעם אז איינער איז מייבם די אנדערע חליצה, פרעגט די גמרא וואס ארט עס מיר ויאמרו וועט מען זאגן, איז דען דא א איסור ווען מען דארף נישט געבן קיין חליצה?